קריסטוס אין געטא, געליינט פון שמואל ראזענפעלד. איבער די ווארשעווער גאסן ווערט אנגעטריבן אן עדה אידן, באהאנגענע מיט צעריסענע טליתים. די געשטאפאו-לייט האבן זיי געכאפט ווען זיי האבן היינט יום טוב ראש השנה זיך צונויפגעקליבן אין איינער פון די געפאקטע שטובן, וואס זיי האבן איבער יום טוב פארוואנדלט אין א חסידים שטיבל צום דאווענען, די געשטאפאו לייט האבן זיי גענומען ווי זיי זענען געשטאנען ביים דאווענען אין זייערע אפגעריסענע טליתים איבער די קעפ זיי ארויסגעטריבן פון שטיבל און געפירט זיי איבער די גאסן וואוהין פירט מען זיי האבן די אידן נישט געוואוסט זיי האבן געמיינט אז מען האט זיי געכאפט אויף ארבעט אדער אפשר וועט מען זיי ערגעץ וואו אוועקשיקן פון וואנען מען קומט שוין נישט צוריק ווי עס טרעפט אפט די לעצטע צייטן איינס אדער דאס אנדערע איז שוין געווען גלייך פאר די אלץ שוין אויסגעשטאנענע, אלץ שוין אויסגעליטענע און אויף אלץ גרייטע מענטשן. ווי נשתומם און דערשראקן זענען זיי אבער געווארן ווען די געשטאפאו-לייט האבן זיי צוגעטריבן צו די קאטוילישע קירך אויף גזשיבאווסקי פלאץ, וועלכע איז איינגעשלאסן ארום אזוי ארום אין שטח פון דעם אידישן געטא. אן אימת מות דערהאלטן אין די צעלן פון בלוט, אן אפשפור פון זייער מארטירער ירושה האט אלארמירט די אידן. ווי זיי זענען נישט געווען גרייט פאר א דירעקטן טויט זענען זיי אבער נישט געווען גרייט פאר א נסיון וואס האט אינגאנצן געהאט אויסגעפעלט אין די היינטיגע מארטירעריי און זיי האבן זיך געשראקן אז זיי זאלן זיך נישט געפינען שוואך אנטקעגן די ברירה צו בלייבן לעבן וואס וועט זיי צום ערשטן מאל דא געגעבן ווערן צייט לאנג מיישב צו זיין זיך האבן זיי נישט געקאנט. די געשטאפאלייט האבן א קאמאנדע געגעבן צו די דערשראקענע אידן ווי זיי זענען שטיין געבליבן פאר די שוועל פון די קירך, איינטרעטן! און דאס שטורכן מיט די קולבאקן פון די ביקסן, נאך מער דער בליציגער בלאנק פון די באיאנעטן האט נאך שרעקליכער געמאכט דעם באסאוון ברום פון די הייזעריג כארכלדיגע שטימען. מיט דעם אימפּעט וואָס עס טראָגט אין זיך דער טויט-אַנגסט, זענען די ייִדן איבערגעשטיגן די טונקעלע טיר און זיי האָבן צום ערשטן מאָל אין זייער לעבן זיך געפֿונען אין דער פֿאַר ייִדן אַזוי שווער פֿרעמדער אַטמאָספֿער פֿון אַ קאַטוילישע קירך. די קירך אויף גזשיבאָווסקי פּלאַץ האָבן די ייִדן ס'רובֿ אײַנוווינערס פֿון דער געגנט גוט געקענט. זיי האָבן זי, פֿאַרשטייט זיך, געקענט נאָר פֿון דרויסן, מיט אירע קלאַסישע גריכישע זײַלן, וואס די פרומע האבן אויסגעמיטן זיי צו באמערקן אדער צו זען. ווען עס איז זיי אויסגעקומען פארבייצוגיין די קירך האבן זיי געהאלטן די אויגן אראפגענידערט צו די ערד. די קירך איז אויך געווען איין מאל און א צווייט מאל די סיבה פון אן איבערפאל, אפטמאל פון אומזיסטע שרעק אין די פסח'דיגע טעג. יעדן זונטאג ווען די קריסטליכע יוגנט פון די געגנט האבן זיך ארויסגעגאסן פאר דעם ברייטן פאסאד. אויפן טראטואר ארויס איז געווען א געפאר פאר א אידיש געקליידטן אידן, אין די איינוואוינערס פון גזשיבאווסקי פלאץ זענען מערסטנס געווען יידיש געקליידטע יידן צו באווייזן זיך אויפן טראטואר. היינט, זינט עס איז איינגעפירט געווארן דאס געטא און די קריסטליכע איינוואוינערס פון די געגנט זענען אפגעשלאסן אויף יענע זייט מויער, שטייט די קירך ליידיג, און פונקט אזויווי די קירך אזוי זענען אלע זאכן וואס האבן זיך געפונען אין איר. געווען ארטיקלען פון מאשין ארבעט, פון מאסן פראדוקציע, יעזוס'ס פיגור האט זיך נישט אויסגעצייכנט מיט קיין אריגינעלקייט אדער מיט קינסטלערישע ראפינירטקייט, זי איז געווען א געוויינליכע קריסטוס פיגור, הענגענדיג מיט די אויסגעשפרייטע הענט און פארלייגטע פיס צוגעשלאגן צום קרייץ, זי איז געווען אן אויסערגעוויינליך גרויסע פיגור וועלכע האט פארנומען א האלבע וואנט, געשניטן קענטיג ספעציעל פאר דער קירך, נאך דעם אנגענומענעם מאדעל פון די קאטוילישע טראדיציע, צוגעפאסט צו דער אפשאצונג פון אומגעבילדעטן פּעבל, דער קאפּ אראפּגעהאנגען אויף דער ברוסט, וואס איז געווען צוגעפארבט נישט זייער קינסטלעריש, האט פארראטן פיזישן צער. דאס קורצע בערדל איז געווען געפארבט אויף בלאנד, דער קערפער וואס א טייל דערפון איז געווען פארדעקט מיט אן אפגעפארבטן טוך איז געווען איבערגעטריבן דאר און האט געוויזן די ארויסשטארצנדיגע ברוסט ביינער, אזוי איז אויך געווען איבערגעכאפט דער רויטער קאליר פון בלוט וואס האט זיך געגאסן פון דער וואונד אין זיין זייט. דאָס אָפֿנע טאָגליכט פֿון דעם אױפֿגעריסענעם דאַך און דאָס פֿאַרװײכטע ליכט פֿון די קאָלירטע שטױב-זײַלן האָבן די פֿאַרבן באַרױבט פֿון זײער אינטימקײט, אָבער די פֿיגור אַלײן איז געװען טראַגיש. די רעגנס, װאָס האָבן געגאָסן אױף איר דורך דעם אָפֿענעם דאַך, האָבן אָפּגעריבן די פֿאַרבן און צוריקגעגעבן דעם האָלץ זײַן נאַטירלעכן אױסזען, אַ רירנדיקן אױסזען פֿון דעם אַלטן, מיט מאָך באַדעקטן האָלץ, ווי עס קוקן אויס די צעקרימטע אלטע קריסטוסן אויף די וועגן וואס מען זעהט זיי אין פוילן. א שפליטער פון א שראפנעל אדער דער פאל פון א באלקן האט ביי די פיגור לויז געלאזט איין האנט, איז זי ווי דורך א וואונדער געבליבן הענגען אין דער לופט, מיט דער לאך אין די דלאניע. די הענגענדיגע האנט האט געגעבן לעבן די גאנצע פיגור. עס האט אויסגעזען ווי דער מענטש וואס הענגט וויל זיך פריי מאכן פון צלם און ערגעץ וואוהין אוועקגיין. די שפליטערס פון דעם שראפנעל אדער די ציגל און דער קאלך פון באלקן וואס זענען געפאלן אויף אים האבן איינגעשניטן קנייטשן און לעכער אין די אזוי גלאטיג אויסגעכאליעטע רויטע בעקלעך און אים צוגעגעבן זיין העראאיש טראגישן הימל-אויסלייזנדיגן אנבליק וואס דער מייסטער שניצער האט אים פארפעלט צו געבן. עס פארשטייט זיך אז די אידן האבן נישט געקוקט אויף די פיגור וואס איז געהאנגען פאר זיי. זיי האבן געהאלטן זייערע קעפ געבויגן צו די ערד, טייל די הענט ווי ביים דאווענען, נאר געדאווענט האבן זיי פארשטייט זיך נישט אין אזא אן ארט, זיי זענען נאר געזעסן מיט פארקלעמטע הערצער און פארשנירטע קעלן און האבן געווארט וואס דא וועט געשען. די באלדיגע סכנה וועלכע איז געהאנגען איבער זייערע קעפ האט פאריאגט יעדע אנדערע און זיי געלאזט פארגעסן אין זייער מעמד, אייניקע פון זיי וואס האבן אפילו אין דער געפאר נישט געקאנט צוריקהאלטן זייער מענטשליכע נייגעריגקייט האבן צווישן די פינגער געווארפן א בליק אויף די העברעאישע אותיות וואס האבן אראפגעשיינט פון דעם קאפ פון דער פיגור. זיי האבן אבער באלד מיט שרעק אוועקגענומען זייערע בליקן אז זיי זאלן נישט בלינד ווערן. נאָר אויך די ייִדן האָבן נישט געקוקט אויף דעם געקרייציקטן, האָט דער געקרייציקטער געקוקט אויף זיי. עס איז געווען ווי די הילצערנע געשטאַלט, הענגענדיק אויפֿן צלם מיט איין האַנט, האָט אויפֿגעהויבן דעם אַראָפּגעפֿאַלענעם קאָפּ פֿון איבער דער ברוסט און האָט די גרויסע אויגן-לעכער, וואָס זענען געווען אויסגעבויערט אין פּנים, געווענדעט צו די אין צרות זיצנדיקע ייִדן. דאָס רעגנוואַסער, וואָס האָט געוואַשן זײַן פּנים, האָט אויסגעבילדעט צוויי שפּאַלטן דערויף, שאפנדיג דעם עפעקט פון צוויי שטרעמלעך טרערן וואס האלטן אין איין גיסן זיך פון די גרויסע אויגן לעכער און פאלן אריין אין דעם קורצן בערדל וואס האט ארומגענומען דאס פנים. די פרייגעווארענע האנט פון צלם האט מיט א פינגער געוויזן אויף דער וואונד וואס איז אין זייט. לאנג האט מען די אידן נישט געלאזט זיצן און שטוינען. פאר די עבענע האט זיך באוויזן א מענטשל, קורץ, דיק, מיט א קורצן אפאפלעקטישן אטעם, זיין רונדיג רויט בלוט אנגעגאסן פנים איז געזעסן אויף א שווערן טארס אויף וועלכן עס האט אויסגעפעלט דער האלז, א נאקעט פנים אן וואנסעס אן ברעמען, א גלאנציגער קאלער, ליסענע, הארלאז, קאפ ווי געגאסן פון ווייסע גומע, מיט א פארשטיקטע שטימע האט ער זיך געווענדעט צו די אידן. ווער פון אייך איז דער פיר... ער האט זיך צוריקגעכאפט און געענדערט, דער עלטסטער. די אידן האבן געשוויגן און נישט געענטפערט. ענטפערן! האט דער אנפירער פון די געסטאפא-לייט, א יונגערמאן אין שטיוול, מיט שווארצע חלף'דיגע אויגן, אויסגעשריגן, האט ארויסגעכאפט זיין רעוואלווער און אים אויפגעהויבן איבער זייערע קעפ, מיר האבן נישט קיין עלטסטע! אלע ביי אונז זענען די עלטסטע, האט זיך אנגערופן א שטימע פון אן אונטערשטע ריי ארויס. ווער האט דאס גערעדט? איך, מיין הער, האט געזאגט א איד אין א טלית און זיך אויפגעשטעלט. האסט גערעדט, אזוי ביסטו דער עלטסטער, דו. אהער, יודע. פון די אונטערשטע ריי איז ארויסגעקומען א איד מיט א טלית איבער זיין קאפ. נאמען! האט דער מאן מיט דעם קורצן אטעם אויסגערופן. יודל זילבערשלאק האט דער איד גערעדט פון אונטער דעם טלית. דעם שמוציגן זאק ארונטער! האט דער מאן געכארכלט, דער איד האט עס אזוי גלייך נישט אויסגעפירט, איז א געשטאפא מאן שוין צוגעלאפן האט געגעבן א צי ארונטער דעם טלית אינאיינעם מיטן קאפל, און דער איד איז געבליבן א צושויבערטער ווי א הינדל אונטער דעם חלף פאר דעם צו קורצן דיק בייכיגן מאן. ווען דאס מענטשל וואלט א מינוט געווען זיך אפגעשטעלט און געגעבן א קוק אויף די פיגור וואס איז געהאנגען אויף די וואנט, וואלט אים געמוזט אויפפאלן די אפשרעקנדיגע געוואלדיג ענליכקייט צווישן דעם אידן וואס איז געשטאנען פאר אים און די פיגור אויפן קרייץ. ווי די פיגור אויפן קרייץ איז דער איד געווען. אויך הויך, דאר, זיין פנים איינגעקנייטשט אין די זעלביגע גרימאסע פון צער און רחמנות, אבער וואס עס איז געווען באמת צו שטוינען אין זייער ענליכקייט איז געווען דער בליק פון די אויגן. אין זייערע ביידנס אויגן איז געלעגן נישט כעס, נישט ביטערקייט, נאר הארץ-רייסנדיגע רחמנות אויף דעם מענטשן וואס איז געפאלן אזוי נידעריג, עס פארשטייט זיך דאס דיקע מענטשל האט דאס נישט באמערקט. דיין באשעפטיגונג? האט דאס מענטשל געפרעגט ווייטער. ראבינער. ראבינער? ביסטו דאך יא דער עלטסטער. דער עלטסטער האט דערויף געזאגט מיט א ביטול שמייכל, ביי אונז זענען קיין עלטסטע נישטא, האט ער ווידער איבערגעזאגט,

איידער נאך דער מענטש האט צייט געהאט צו פארענדיגן זיין רעדע, האט פון די בענק זיך דערהערט א שארנדיגע באוועגונג, ווי א ווינט וואלט אדורכגעבלאזן. עס איז דארטן פארגאנגען א צי מיטן אקסל, א שאקלען מיט די קעפ, א ווארפן הין און צוריק מיט בערד, א פארשטיקט קרעכצן, א ברעכן מיט די הענט, א בליצן מיט די אויגן, און א געמורמל מיט פארשנירטע ליפן, הם, הם, טאטע אין הימל, חלילה! ס'וועט אייך גארנישט געשעהן, מ'וועט אייך גארנישט טוען דערפאר, מיר זענען נישט מער פון דעם קריסטליכן גלויבן, און אז מ'וועט גארנישט טון דערפאר מעג מען באליידיגן א פרעמדע אמונה? חלילה! אונזער רעליגיע פארווערט אונז דאס, זאגט דער רבי און שאקלט זיך דערביי מיט התלהבות ווי ביים דאווענען. האט איר דען אליין אים נישט געטויט? זאגט דער מענטש,

האבן אייך די קריסטן נישט פארפאלגט? האבן זיי אייך נישט אין בלאטע געווארפן? אויב די קריסטן האבן דאס געטון איז וואס איז ער שולדיג? מן הסתם האבן זיי נישט געהאלטן וואס ער האט זיי געזאגט, ווען זיי וואלטן געהאלטן וואס ער האט זיי געלערנט וואלטן זיי אוודאי אונז נישט געווען פארפאלגט און אנדערע וואס זיי גלייבן נישט אין אים, באגייען זיך דען בעסער מיט אונז?

איר קאָנט אויך דערבײַ פֿײַפֿן און זינגען, זיך זידלען און אויסשפּײַען אײַערע לונגען, אַ גאַנצע קריסטוס-שׂינע פֿון צוויי טויזנט יאָר אויסשפּײַען, איר וועט אונדז מיט דעם נישט באַליידיקן, פֿאַרקערט, פֿאַרקערט! נו, ייִדן, שנעלער צו דער אַרבעט, אַרויס מיטן שמוץ! און עס האָבן זיך שוין באַוויזן, אומגעזען פֿון וואַנען זיי זענען געקומען, עטלעכע געשטאַפּאָ-לײַט, מיט פעק אלטע קירכן קליידער וואס זיי האבן געבראכט צו שלעפן פין דער קירכן קאמער, אין דא אין דארט האט שוין א געשטאפא מאן מיט געוואלד ארויף געצויגן א קאטוילישן געבעט מאנטל אויף דעם אידישן טלית, נו אידן שנעלער צו דער ארבעט, ניין אידן חלילה גלייכער צו באצאלן מיטן לעבן איידער מחלל זיין א גלויבן פין מענטשן, אידן, עס איז א שעת הכושר פון גרויס קידוש השם, דער רב האט נאך נישט געענדיגט רעדן ערשט א קויל גוט געצילט האט אים געטראפן אין הארץ און אים אוועקגעלייגט צופיסנס פון דעם מאן אויפן גרויסן צלם וואס דער רב אין זיין אויפגערעגקייט האט זיך געהאט דארט אוועקגעשטעלט

פין די עבענע אינטער דעם גרויסן ציילעם בילד, זיי האבן נישט געקיקט אויפן ציילעם, זיי האבן נישט געזעהן די פיגור וואס ס'הענגט אויף אים אין קארטשעט זיך פין פיין אין צער אזוי ווי זייער רב אויף די טרעפלעך אינטער אים, זיי האבן נאר געזעהן זייער רב, דעם פשיסחער רבינ'ס אן אייניקל, ר' משה בונם, דעם גרויסן למדן, דעם מחבר פין שארית ישראל, דעם פרימען גיטן איד וועלכע האט געטיילט ממש דעם ביסן פין זיין מויל

נאָך מער ווי די פאַרפּייניגטע, אַרויסגעטריבן די פאַראַקשנטע אידן מיט פאַרבלוטיקטע טליתים פון די קירך אַרויס, איבערלאָזנדיג דעם טויטן רבין אויף די טרעפּלעך פון די עבענע. אין דער קירך איז ווידער שטיל געוואָרן נאָכן גרויסן טומל. די טירן זענען פאַרהאַקט געוואָרן, די גרויסע קירך איז געווען פּוסט און אויסגעליידיגט פון מענטשן און גייסטער. די בענק זענען געשטאַנען אויסגעשטעלט רייענווייז, אין דעם ברייטן און לאנגן שטח וואס איז געווען אויסגעשניטן אין דער פארם פון א צלם. די צלמ'דיגע פארם פון דעם בנין האט געשאפן דעם עפעקט פון א משונה גרויסן ריז וואס ליגט אויסגעצויגן איבער דעם גאנצן שטח פון דער קירך מיט זיינע ברייט אויסגעשפרייטע ארעמס, פארבליטיגטע טליתים, פארבליטיגטע קלויסטער מאנטלען וואס די געפייניגטע אידן האבן איבערגעלאזט נאך זיך, האבן זיך ארומגעוואלגערט אויף די בענק דאס איז געווען דער איינציגער סימן אז מיט אפאר מינוט פריער האט זיך אפגעשפילט א טראגישע פאסירונג, אבער דאס געשען איז שוין געווען לאנג פארשלונגען אין די שטילקייט און דער ליידיגקייט וואס האבן געהערשט אין די קירך. ווי א דורשטיגע חי' האט די שטילקייט אויסגעטרונקען יעדן גערודער, יעדן שארך, יעדן הויך וואס איז נאך געווען אין דעם גרויסן חלל פון די קירך. נאר אין איין איינציג ווינקל איז אנגעגאנגען א באוועגונג, שטיל אן קלאנג ווי זי וואלט נישט פארגעקומען אין דער טאט נאר אין די מחשבה, דאס איז געווען ביי די וואנט הינטער דעם קרייץ ווי דאס ליכט פון טאג האט זיך אריין געגאסן פון דעם אפענעם דאך און איז געפאלן איבער די צוויי פיגורן, איבער דעם הענגעדיגן קריסטוס און איבער דעם ליגנדיגן רבין. די באוועגונג איז פארגעקומען אן שום גערויש, אָן קיין שום צוק אפילו אין דער לופט, די פיגור אויפן קרייץ האט מער לעבן באקומען, צוערשט איז לעבעדיג געווארן איר פנים, שפעטער האט דאס לעבן זיך איבערגעטראגן איבערן גאנצן קערפער, דאס האלץ האט זיך פארוואנדלט אין מענטשליכן פלייש, און די געמאלטע שרייענדיגע רויטע בלוט פלעקן אין זיין זייט, אין זיינע הענט, אין זיינע פיס, אין לעבעדיגע וואונדן מיט שפורן פון קאכעדיגן מענטשליכן בלוט, באַלד איז עפּעס געשען. דער מאַן אויפֿן קרײץ באַפֿרײַט זײַן צווייטע האַנט פֿון דעם נאָגל, זײַנע פֿיס האָבן זיך פֿונאַנדער גענומען, און ער איז אַרונטער פֿון צלם, איבערלאָזנדיק דעם גרויסן שתי־וערבֿ ליידיק, מיט די נעגל, וואָס האָבן געשטעקט אין אים, און די דרײַ העברעיִשע ווערטער ישוע מלך יהודה. איבער אים. דער לעבעדיקער ישוע איז איצט געשטאַנען ביי דעם געפאַלנעם רב. ער האָט אויסגעטאָן דעם, די קליידער פון דעם געפאַלנעם רב און זיי גענומען אָנטאָן אויף זיך. צוערשט אַ האַלב צעריסענע אַטלעסענע יום-טובדיקע קאַפּאָטע, וואָס האָט אַזוי גוט צוגעפּאַסט זיך צום געקרייציקטן, ווי זי וואָלט לכתחילה געווען צוגעשניטן פאַר אים. ער האָט אַרומגעוויקלט זיין פאַרוואונדעט לייב מיט איר און זי באַפעסטיקט מיטן גאַרטל. דערנאָך האָט ער זײַנע צעשעדיקטע פֿיס אַרײַנגעשטעקט אין דעם רבינס שיך-לאַטשן, ער האָט אויפֿגעהויבן פֿון דער ערד דעם רבינס קאַפּל און האָט אָנגעטאָן אויפֿן קאָפּ, ער האָט נישט פֿאַרגעסן אויך אָנצוטאָן אויפֿן אָרעם דעם ווײַס-בלויען באַנד מיטן מגן-דוד, וואָס דער רבי האָט געטראָגן אַזוי ווי יעדער ייִד. צום סוף האָט ער אויפֿגעהויבן דעם טלית. דער טלית איז געווען פֿאַרבלוטיקט. דער געקרייצטער. האָט אים אַ שאָקל געטאָן און דאָס בלוט איז פֿאַרשװוּנדן פֿון אים. דער טלית איז װײַס געװאָרן װי געפֿאַלענער שנײ. ישוע האָט זיך האָט זיך אײַנגעהילט זײַן פּנים אין טלית און געזאָגט אַ שטילע ברכה, װי יעדער ייִד, בשעת ער טוט אָן דעם טלית. ישועס פּנים איז געװאָרן גאַנץ ענלעך צום פּנים פֿון דעם געפֿאַלענעם רבין. די זעלביגע סענסיטיוו ציטערדיגע אזוי ווי שטענדיג פארחלש'טע בעטנדיגע באוואנסטע ליפן וואס זענען געווען האלב אפן, די זעלבע גרויסע שווארץ ווינקלדיגע ברכות שפרייטנדיג אויגן וואס קוקן אין ווייטע וועלטן, דער זעלבער לאנגער דינער האלז פיל מיט בלוי אדערן ציענדיג זיך פון א פלאכע ברוסט ארויס וואס מען פילט אז אונטער זיין איידעלע ברוינליכע הויט

איז ער דורכגעגאנגען די לאנגע רייען ליידיגע בענקלעך די גאנצע לענג פון דער קירך ביז ער איז אנגעקומען צו אירע מאסיווע טויערן, ער האט אויפגעעפנט א טירל און ער איז ארויסגעגאנגען אין גאס ארויס. גייט ארויף איבער די אידישע גאסן אין געטא מיטן טלית איבערן קאפ און ער קומט פון א קירך. די ערשטע מענטשן וואס ער טרעפט אן איז א גרופע קריסטן. אין די ווארשעווער גאסן האבן זיך דערווייל פארשפרייט קלאנגען אז אידן האבן זיך אריינגעכאפט אין די פארלאזענע קירך אויף גזשיבאווסקי פלאץ און האבן זיך דארטן אנגעטון אין גלח'ישע קליידער, האבן פארשוועכט דעם צלם, חוזק געמאכט פון דעם קריסטליכן גלויבן און צוטראטן מיט די פיס די הייליגע האסטיע. היסטערישע ווייבער האבן מיטאמאל זיך געפונען אויף די גאס און גערופן די מענער אין נאמען פון די קאטוילישע אמונה אריינצורייסן זיך אין געטא און אפצוראטעווען די קריסטליכע הייליגקייטן פון אידישן פאנאטיזם. אנדערע האבן געוואוסט צו דערציילן אז זיי האבן אליין געזען ווי די אידן האבן ארויסגעשלעפט די בענק פון די פארלאזטע קירך און זיי אריבערגעפירט אין די אידישע שול. אנדערע האבן דערציילט אז נישט נאר דאס, נאר די דייטשע מאכט האט איבערגעגעבן די קירך צו די אידן אין געטא פאר א יודענהויז, די אידן האבן פארניכטעט דעם גרויסן קרוציפיקס וואס שטייט אין דער קירך, און אריינגעשטעלט אויף זיין ארט אן ארון קודש, עס האבן זיך אויך געפונען אנפירערס וואס האבן זיך אונטערגענומען צו קריגן פון די דייטשע באאמטע די דערלויבעניש אריינצוגיין אין געטא כדי אפצוראטווען די קריסטליכע הייליגקייטן און זיך אפרעכענען מיט די אידן, און באלד טאקע האט אזא דערלויבעניש זיך באוויזן ביי איינעם אין די הענט, זיי האבן נישט בעדארפט זיך אריינרייסן אין געטא אריין,

און באַלד האָבן זיך באַװיזן לײַט, געלאָדענע מיט שטעקנס, מעסערס, ריגלען, פּרענטעס, אײַזן, און גענומען דאָס אױסטײלן פֿרײַ צו יעדן אײנעם, צי מע האָט עס געװאָלט אָדער נישט. עס װעט אײַך גאָרנישט געשען דערפֿאַר. די דײַטשע מאַכט װײס װי צו שױנען רעליגיע, און זי װעט זיך נישט אָננעמען פֿאַר די ייִדן, װעלכע באַלײדיקן די קריסטלעכע אמונה. עס װעט אײַך גאָרנישט געשען, האָט געזאָגט אײנער, און אַן אַנדערער פֿון די, װאָס האָבן פֿונאַנדערגעטײלט די כּלי־זין, צווישן די מאסע. גארנישט דערפאר איז ריכטיג זאגט מיט א סארקאסטישן שמייכל דאס דיקע מענטשל מיט די ווייס שמאלציגע הויט, האבן דען די אידן אייך נישט בא'גנב'עט, בא'גזל'ט, בארויבט די גאנצע צייט? זענט דען איר נישט געווען אין די הענט פון די אידישע באנקירן, סוחרים, קרעמערס, דאקטוירים, אדוואקאטן וועלכע האבן געשינדן די הויט פון אייערע ביינער?

ער האט אונז באפרייט פון די אידן, האט אונז באפרייט פון די פאררעטערישע רעגירונג פון די פאניס, מיר ווייסן ווער ס'זענען געווען אונזערע פריינט, קומט פאלאקן לאמיר העלפן דעם פירער, טויט צו די אידן! דורך די גאנצע צייט וואס דער אגיטאטאר האט גערעדט צום פאלק איז דער רבי געשטאנען אין זיין טלית איינגעהילט אין מיטן דעם שטורם פון די אויפגערייצטע מאסע, און האט געקוקט מיט זיינע גרויסע אויגן אויף די מאסע בכלל און אויף יעדן באזונדערן מענטש. עס איז געווען ווי זיין בליק וואלט זיך צעטיילט אויף הונדערטער טיילן וואס דערגרייכן צו יעדן יחיד, באהעפטן זיך, קייטלן זיך צונויף מיט יעדן מענטש'ס אויג באזונדער, און פון די אויגן האט גערינען ווי זיי וואלטן געווען אפענע וואונדן, קײַלעכדיקע קװאַלן פֿון צער און רחמנות, פֿון תּחינה און בקשה, פֿון פֿלאַטערעדיקע דערװאַרטונג. און נישט נאָר די אױגן אַלײן, דאָס גאַנצע פּנים איז געװאָרן אײן אױג, װאָס קװעלט אַרױס פֿון זיך צער און רחמנות. זײַנע ליפּן האָבן געציטערט, האַלב אױפֿגעעפֿנט, װי ער װאָלט געמורמלט אַ געבעט. אַזױ האָט אױך זײַן קורץ שװאַרץ בערדל זיך געטרײסלט, הײבנדיק זיך און פֿאַלנדיק איבער זײַן סענסיטיוו, צוקנדיקן האַלדז. מען האָט געקענט הערן, ווי זײַן האַרץ קלאַפּט הויך, אָפּשלאָגנדיק די קאַפּאָטע און דעם טלית פֿון זיך. ער האָט געקוקט מיט זײַנע אויגן, מיט זײַנע ליפּן, מיט זײַן באָרד, האַלדז און האַרץ, און געבעטן זיך מיט איין פֿלאַמענדיקע פֿלאַטערקייט, שטייט בײַ דעם נסיון! איך טראָג דאָס אַחריות פֿאַר אײַך און איר פֿאַר מיר. פֿאַרלאָזט מיך נישט אין דעם מאָמענט פֿון נסיון, פארשעמט מיך נישט פאר מיין פאטער אין הימל, און מאכט נישט מיינע יסורים צו שפאט און צו חוזק פאר דעם הימל און פאר די ערד, אויף אייך האב איך געבויעט מיין הויז, ווארפט עס נישט איין. די אידן זענען געווען עדות פאר משה'ן, זייט איר עדות פאר מיר. און עס איז געווען ווי די ווערטער האבן זיך דורכגעטראגן ווי א בליץ פון זיינע אויגן, אן די פארמיטלונג פון געפיל און מחשבה,

די בליקן פֿון דעם רבין פֿון נצרת האָבן געלאָשן װי לעבעדיקע גן-עדן-קװאַלן דאָס פֿײַער פֿון גיהנום, און דאָ און דאָרטן האָבן מענטשן געװאָרפֿן די אײַזנס, די שטעקנס, די האַק-מעסערס, װאָס די אױפֿרײצערס האָבן זײ געגעבן אין האַנט אַרײַן, און דאָ און דאָרטן האָט זיך געהערט אַ שטים, קריסטן, מענטשן, באַדענקט זיך, װאָס איר טוט! די אידן זענען אונזערע ברידער אין דער צרה, מיר זענען ביי איין משחית אין די הענט, מיר ווייסן ווער עס שטייט אונטער דעם. דער כעס און דאס רשעות האבן אנגעהויבן זיך לעשן פון די אויגן, א ניי ליכט האט זיך באוויזן אין די אויגן פון מענטש, אן אויסגעלייטערט ליכט פון רחמנות און בשותפות'דיגן צער. נאָך װײניק האָט זײ דער דײַטש שױן געטאָן, זאָלן מיר זיך אױך פֿאַרזינדיקן פֿאַר גאָט? נײן, קײנמאָל װעט דער פּאָלאַק נישט אײַנשמוצן זײַנע הענט אין מאָרד! ברידער פּאָלאַקן, געדענקט, אַז מיר זענען קריסטן! די מאַסע האָט אָנגעהױבן פֿונאַנדערצוגײן זיך. דאָס דײַטשישע מענטשל האָט געצאַפּלט מיט דעם לעצטן אָטעם פֿון זײַנע פֿאַרחלבֿטע, פֿאַרשטאָפּטע לונגען, װאָס זענען פֿאַרטרונקען געװען אין פֿאַרלײגטע נישט-באַװעגלעכע שיכטן פעטס. ער האט געטון א טראט נענטער צום רעבן, ביז איצט האט ער דעם רעבנס פנים נישט געזעהן, ער איז געשטאנען צווישן די מאסע און האט קאמאנדירט מיט די גאנצע מחנה אגיטאטארס, ער האט אגעטירט צווישן דעם צובושעוועטן עולם, זיין ציל איז באלד געווען דערגרייכט, ער האט די מאסע צערייצט און נאך מער אויפגעבושעוועט, די גוים האבן געכאפט די מעסערס און די אייזנס, און אט שוין גייען זיי נאך אים צו פאגראמירן דאס אידישע געטא, צו קוילן און שעכטן,

פֿון אײנעם װאָס האָט זיך פֿאַרזאַמט אין דער קירך, רײַסט ער זיך אַדורך דורך די מאַסע און מיט אַ כאָרכלענדיקן כּעסדיקן געשרײ, מיט אַ אױפֿגעהױבענעם רעװאָלװער, פֿון װעלכן ער האָט נאָר-װאָס געהאַט אױסגעשאָסן, לױפֿט ער צו צו דעם ייִדן. דו פֿאַרפֿלוכטער ייִד, קומסט דאָך איצט פֿון דער קירך, האָסט דאָך פֿאַראומרײניקט דעם קריסטלעכן, ער האָט נישט געענדיקט, וואס ער האט געוואלט זאגן, ווייל עס האט אים געטראפן ווי א שטראל פון הימל דעם רעבנס בליק. וואס איז דאס? האט ער נאך צייט געהאט א טראכט צו טון מיט שרעק, דאס איז דאך דער זעלביגער איד וואס איך אליין האב נארוואס דערשאסן. עס האט אויפגעבליצט אין זיין מח דאס בילד פון דעם אידן ווי ער איז געלעגן אויסגעצויגן איבער די טרעפלעך פון די עבענע צופיסנס פון דעם צלם מיט א טויטליכע וואונד אין הארץ. און דא שטייט אט דער איד און קוקט אים אזוי אן מיט זיינע אויגן, איז עס דער איד וואס איז געהאנגען אויפן צלם צוריק לעבעדיג געווארן, דער געדאנק זיינער האט זיך אפגעהאקט אינמיטן, דאס שווער פולסירנדיגע בלוט אין זיינע חלב-באלייגטע אדערן איז שטיין געבליבן פארגליווערט, בחינם האט דאס אפגעמאטערטע הארץ געפרואווט צו שלאגן, עס האט זיך אפגעשטעלט, די ווייס שמאלציגע הויט האט באקומען א בלוילעכן קאליר, זײַנע ליפּן האָבן אַ ציטער געגעבן, און אין אײן רגע האָט דאָס דיקע מענטשל אַראָפּגעלאָזט זיך אױף דער ערד, אױפֿגעפּלאַצט, װי אַ צופֿיל אָנגעבלאָזענער באַלאָן. די קורצע הענטלעך און פֿיסלעך האָבן נאָך אַ צאַפּל געגעבן, נאָר דער גאָלער קאָפּ, װי אַן אָפּגעשײַערטער קעסל, אָפּשלאָגנדיק זיך אױפֿן ברוקיר-שטײן, איז געפֿאַלן צו פֿיסנס פֿון רבין. די מאַסע האָט זיך אָפּגערוקט און געמאַכט אַ לײדיקן פּלאַץ אַרום דעם רעבן. דאָ און דאָרטן האָבן קני אָנגעהױבן זיך צו בײגן. דער רב איז נאָך געשטאַנען אַ װײַל. ער האָט מיט זײַן בליק אַרומגענומען די מאַסע, נאָר דאָס מאָל האָט אין זײַנע אױגן געשײַנט אַ ליכט פֿון אױסגעלײַטערטער פֿרײד. זײַנע ליפּן האָבן זיך פֿאַרקרימט, אָבער דאָס מאָל נישט מיט צער, נאָר מיט אַ שמײכל פֿון אומענדלעכער ליבע. אין זײַנע אױגן זענען איצט טרערן געשטאַנען. טרערן פון לויטערער פרייד, ער האט מיט די טרערן געטובלט די אלע אויגן און די אלע הערצער וואס זענען געווען אנגעהאנגען אויף אים, מענטשן האבן געפילט ווי עפעס ניי איז געבוירן געווארן אין זיי. אזוי האט עס געדויערט א מינוט אדער צוויי. א פארכאפנדיגע שטילקייט האט געהערשט צווישן עולם, גארנישט איז געשען, ווי נאר וואס דעם רבי'נס בליק געלייטערט אין פרייד און ליבע, האט אלעמען ארומגענומען. באלד איז עפעס וואס געשען, דער רב האט אויפגעהויבן זיין האנט פון טלית ארויס און מיט דער האנט געמאכט א צייכן איבער די קעפ פון דער מאסע. נאך שטייען די מענטשן מיט פארכאפטן אטעם, פארשטייען נישט וואס דער צייכן פון דעם רבי'נס האנט באטייט. ערשט אן אלטער מאן האט אויסגעשריען מיט א נישט מענטשליך קול,

האָט אָפּגענײגט אין אַ שמאָל ייִדיש געסל, איז אַרײַן דאָרט אין דעם ערשטן ייִדישן הױז, אַרײַנגעקומען אין דער ערשטער ייִדישער שטוב, און ער האָט באַגריסט די אײַנװױנערס מיט דעם גרוס, װאָס ער האָט געגעבן זײַנע תּלמידים, בשעת ער איז צום ערשטן מאָל געקומען צוריק אין לעבן אַרײַן, שלום-עליכם!

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.